שלום עליכם, דא רעדט ישעיהו שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

איז גרייט איינצושטעלן דאס לעבן אליין פאר ליבע פאר אן אנדער מענטש. סיי שרה סיי מרים זענען זיך מוסר נפש אפילו פון יענער וועלט. אפילו פון יענער וועלט. פאלג מיך א גאנג. דאס איז מסירת נפש איז פונקט דער היפוך פון זיין פריערדיגער מעשה א פארשטערטער שבת. אזוי אויך דער קונצנמאכער איז דער היפוך פון די שטעטל נאוועלעס פון די ניינציגער יארן. מיר האבן דא נישט צו טון מער מיט טשעכאנאווקע, דאס מלכות פון טויט, אן ארט פון משוגענע בטלנים מיט עגונות, מיט קאליקעס, מיט מקובלים וואס גייען אויס נאך א מיסטישן טויט, מיט וואויל-לערנערס וואס גייען אויס פון הונגער און פון פארשטיקטע סעקסועלע פארלאנגען. דאס איז א גאנץ אן אנדער שטעטל, א האלב-לעגענדארער שטעטל. ער שפרודלט מיט לעבן און מיט נייגעריגקייט. דער קונצנמאכער. אין א וואלינער שטעטל אריין איז אמאל געקומען א קונצנמאכער, און כאטשע ס' איז געווען אין דער פארדייגעטער פאר-פסח צייט, אזוי ווי היינט, ווען א איד האט מער זארג ווי האר אויפן קאפ, האט דאך זיין אנקומען א גרויסן רושם געמאכט, א רעטעניש פון א מענטש, קרוע בלוע מיט א צילינדער, אפילו א צוקנעטשטן אויפן קאפ, א אידיש פנים, דער צלם אלקים פליט אים איבער דער נאז, און א געגאלטע בארד? און קיין פאספארט האט ער נישט געהאט, און עסן האט אים קיינער נישט געזען, נישט קיין כשר'ס, נישט קיין טרעפ'ס, גיי ווייס וואס ער איז, מען פרעגט אים פון וואנען, זאגט ער, פון פאריז, וואוהין? קיין לאנדאן, ווי קומט ער אהער, זאגט ער, פארבלאנדזשעט, א פנים צופוס געגאנגען, און ווייזט זיך ביי קיין מנין נישט, אפילו שבת הגדול נישט.

נישט ער איז אליהו, נישט ער איז א כישוף מאכער, און נישט דאס איז, מען ווייסט נישט ווער דאס איז, עפעס אינמיטן, און דאס איז אויך א צווישן צייט, ס'איז א שטעטל אבער ס'איז שוין כמעט האלב מאדערן. חיים יונה דער העלד, א ווילדער בעל בטחון, האט אליין נישט צום סדר און גיט נאך יענעם אויף מעות חיטין. זעען די שכנים אז ס'איז נישט ווי עס דארף צו זיין,

רופט ארויס אזא אויפפיר, א ווילדן חידוש, קיינער פירט זיך נישט אזוי, מיר לעבן אין אנדערע צייטן. לויט אלע דרויסנדיגע סימנים איז דאס א טראדיציאנעלע אליהו הנביא מעשה, און מיר האבן אפילו א שטודיע פון בינה וויינרייך וואו זי גיבט אונז א מאפע פון אזעלכע מעשות, און פרצ'ס מעשה איז גענוי לויט דער סכעמע פון דער מאראלישער מעשה.

גייען זיי ביידע צום רב און לאזן איבער דעם קונצנמאכער מיטן סדר. דאס קען נישט זיין רבותי, ווייל אין א טראדיציאנעלער מעשה מיט אליהו הנביא, מיר האבן אזעלכע מעשות, עס קומט צו שפוך חמתך און מען עפענט די טיר און עס שטייט אן אלטער איד, און דער בעל הבית צעלאכט זיך, ווייל ער גלייבט נישט אז אליהו הנביא קומט אין דער אמתן,

אפילו אין אונזערע סקעפטישע צייטן. מ'קען זאגן אז זיי ווערן באלוינט ניט געקוקט אויף זייערע ספיקות, און אפשר גאר א דאנק די ספיקות. פרץ ווייסט אז ער שרייבט פאר אן אנדער דור, נישט קיין גלויביגן דור, פארט מוז מען האבן בטחון, און אפשר צוליב די ספיקות אליין וועט מען ווערן באלוינט. זעען מיר אין מסירות נפש און אינעם קונצנמאכער. א פרעכטיגן סינטעז פון דידאקטיק און עסטעטיק, פון פארעם און תוכן, פון איד און וועלט, דאס זענען מוסטערן פון שלימות, קרוינווערק פון אונזער קלאסישן רעפערטואר. וואו האלט עס? ס'האלט שוין שפעט, כ'וועל מוזן, מיר האלטן שוין סייווי צום סוף. אבער פרץ האט זיך געשטעלט א ציל.

דער לעצטער סך הכל קומט אין די דריי מתנות וואס מען קען פארגלייכן מיט בנשי שווייג. וואס עפעס מיט באנטשע שווייג? וואו איז דער צד השווה? קודם כל, ביידע מעשות האבן צו טון מיט א צווייטייטשיגן העלד, א העלד וואס איז נישט אינגאנצן קיין העלד. באנטשע שווייג איז א שווייגער און מיר זעען צום סוף אז ער איז גאר אן אנטי העלד. אזוי אויך אונזער נשמה. די נשמה וואס דארף ווערן אויסגעלייזט. ווער איז זי די נשמה? שטייט אזוי די ארעמע נשמה און קוקט און גאפט, זי האט זיך גארנישט געריכט עס זאל זיין אזא חילוק צווישן גוטס און שלעכטס. דארט האט זי גאנץ אפט ביידע נישט דערקענט, איינס פאר דאס אנדערע גענומען. דאס איז אינגאנצן א מיטלמעסיקייט, א נשמה וואס ווייסט נישט דעם חילוק צווישן גוטס און שלעכטס, און אט די נשמה זוכט אן אויסלעז אין הימל, און איר געדענקט די סצענע, דער וואגשאל בלייבט אינמיטן, מען ווייסט נישט וואס צו טון מיט אים, מען שיקט אים צוריק כדי צו געפינען די דריי די מתנות, וואס דורך די מתנות זאל ער אונטערקויפן די מלאכים, און דאס איז דער צווייטער צד השווה צווישן באנטשע שווייג און די דריי מתנות, סיי דער העלד איז עפעס נישט אזוי, און אויך דער הימל איז עפעס נישט אזוי.

דאס איז א אינטערעסאנטער פאראדאקס, וואס באנטשע שווייג איז כלומרשט א סאטירע פון אן אנטי העלד, אבער איז פאקטיש איינע פון פרצ'ס סאמע בונטארישסטע ווערק, עס איז א וויי-געשריי אין נאמען פון מענטשליכן אויסלעז. די דריי מתנות דארף זיין א לעגענדע פון קידוש השם, אבער אין דער אמת'ן איז דאס א ייאוש וויזיע פון א וועלט וואס וועט קיינמאל נישט זוכה זיין

אבער לנוי אויסטערליש עסטעטיש שיין, נישט פראקטיש. וואס איז דער מוסר השכל? אז אויפן וואגשאל פון מענטשליכער מיטלמעסיגקייט, פון א פארעווער מענטשהייט וואס ווייסט נישט דעם חילוק צווישן גוטס און שלעכטס, קען די העלדישקייט פון אפאר יחידים ניט האבן קיין פעולה, ווייל. נאך אלעמען, די דריי מתנות לעזן אויס א נשמה וואס איז גארניט ווערט געווען קיין אויסלעז. פארוואס האט ער דאס געדארפט? וואס האט ער געטון כדי זוכה צו זיין אז זיי זאלן זיך מקרב זיין פון זיינעטוועגן? וואס האט פרץ באוואויגן צו שרייבן אזא ווערק? ס'איז נײַנצן הונדערט פֿיר. און דאס איז זיין אפרוף לויט מיין מיינונג אויפן קישינעווער פאגראם אויף די קדושים פון קישינעוו אז זייער אכזריות'דיגער טויט וועט קיין שום פעולה נישט האבן, ס'וועט גארנישט ענדערן אין אונזער וועלט, די וועלט וועט אנגיין אזוי ווי עס איז געווען, זייער טויט וועט גיין אין ניוועץ. ס'איז זייער אן ענליכער מוסר השכל אויף ביאליקס שחיטה שטאט.

די דעגראדירונג פון א יחיד. אבער אין נײַנצן פֿיר האט פרץ שוין נישט געגלייבט אינעם קאלעקטיוו, ער האט געמיינט אז ער איז אויך באנקראט, צעפיצלט, פארפוילט, און דערפאר איז דער יחיד אויך פאר'משפט. הייסט עס וואס? נאכן באנקראט פונעם כלל, פונעם קיבוץ, נאכן קאשמאר פונעם שטעטל, נאכן אנטבלויזטן רעאליזם וואס לאזט ניט איבער קיין שפור ליכט, איז פרץ געקומען ביים אנהייב איצטיגן יארהונדערט צו א באיאונג פון וויזיע אויפן חשבון פון וואר ער האט אויפגעבויט א לעגענדאריש וועלט. ער האט גאנץ גוט געוואוסט וואס די וועלט באדייט, ער האט אויפגעבויט אן אנדער וועלט. ער האט געזוכט דערגאנצונג פון דער וועלט אין נאמען פון הימלישע ווערטן, פון איבערוועלטישע ניגונים. אבער וואזשע טוט מען נאכן באנקראט פון הימל?

דאָס שװעצער גן-עדן איז מיט אַ מאָל אַ שרײַענדיק, לאַרעמדיק גיהנום געװאָרן. מײַן שװײצער שײגעצל, דאָס באָרװעסע, האַלב-נאַקעטע, מיט פֿרײַען צעשױבערטן קאָפּ, שפּרינגט אױפֿן רוקן פֿון באַרג אױף אַ שטיק פֿעלדז אַרױף, לײגט-צו די פֿלאַכע האַנט צום מױל און פייפט אין דער וועלט אריין, און שניידט מיטן פייפן ווי מיט א מעסער די האלב פינסטערניש, דעם שלאקסרעגן, דאס געקנאלעריי פון צווישן די בערג אדורך, און פייפט אלץ דרייסטער און דרייסטער, שארפער און שארפער, איר וועט, איר מוזט מיך הערן! אָט אַזוי ענדיקט פּרץ זיינע זכרונות מיט אָט דעם דאָזיקן אויסערגעוויינטלעכן קרעשענדאָ פון בילד און קלאַנג, געשריבן אָן אַן אָפּשטעל-צייכן. דאָס איז דער פייף וואָס רייסט זיך אַדורך דעם פינסטערניש, דעם שטורמישן געבראַזג און אַריבער די ריזיקע שווייצער באַרג-שפּיצן. דאָס איז די אַנטפּלעקונג פון עפּעס וואָס פאַראייניקט סוף-כל-סוף די קעגנדיקע פּאָלוסן פון געדאַנק און געפיל.

אויב אזוי דוד איז עס יא חווה שפילבערג. פארראט. יא יא. איך וועל עס פרובן דערקלערן מיט אן אנאלאגיע פון מיין אייגן ביאגראפיע. מיט א צען יאר צוריק האב איך געהערט אין א גרופע וואס האט געהייסן חבורת שלום, דאס איז געווען דער אנהייב פון דער אזויגערופענער חבורה באוועגונג, און איך קוק איצט צוריק אויף דער דאזיגער באוועגונג און איך טראכט וואס זענען געווען די השפעות? די השפעות זענען געווען דרויסנדיגע, איך האב אפילו ראשי תיבות פאר זיי, איין השפעה איז געווען SDS, דאס איז סטודענטס פאר דעמאקראטיק סאסייעטי, די גאנצע באוועגונג פאר שלום קעגן דער מלחמה אין וויעטנאם. די צווייטע השפעה איז געווען LSD, סמים, ווייל דאס איז געווען א קולטור וואס האט זיך, מען האט געזוכט הייטענד קאנשעסנעס און מען האט עקספערימענטירט מיט סמים, און דאס איז אויך געווען א טייל פון דער באוועגונג. די דריטע השפעה איז געווען. אויך מער ווייניג אינעווייניגסטע דאס איז USY, United Synagogue Youth, דאס איז דער יוגנט פליגל פון דער קאנסערוואטיווער באוועגונג. אבער צוויי פון די דריי זענען זיכער דרויסנדיגע, ווילד פרעמדע. קומט מען אבער אריין אין דער חבורה, מיר האבן געהאט אן אייגענעם בנין, ער שטייט נאך עד היום, איר מעגט דארטן אריינגיין, און וואס זעט איר? איר גייט אריין און איר זעט. באבערדלטע בחורים אזוי ווי איך, אבער איך האב דעמאלט געהאט זייער לאנגע האר מיט יארמולקעס, די מיידלעך אין לאנגע פויערישע רעקלעך מיט בלוזקעס, אלט, זייער אלט פרענקיש, די ערשטע זאך גייט מען זעט מען א ס'איז א שטיבל מיט א שול צום דאווענען, אמת איז מ'זיצט אויפן דיל. אויף קישנס, נישט אויף שטולן, און עפעס עפעס זעט דארטן נישט אזוי גלאטיג אויס, אבער דער עיקר זיצן דארטן יונגע חברה און מען לערנט, און וואס לערנט מען? חסידות, מען לערנט נחמן ברסלב'ער, מען לערנט זוהר, מען לערנט תנך, און אזוי ווי אין א ישיבה, נאר וואס בחורים און מיידלעך זיצן צוזאמען און מען זיצט א גאנצן טאג און מען לערנט, זעהן זעהט עס אויס אזוי טראדיציאנעל, איז ווי קומט עס אז די די דאזיגע פרעמדע השפעות זאלן ארויסברענגען עפעס וואס זאל אויסזעהן אזוי טראדיציאנעל? דאס איז דער שאפערישער פארראט וואס האט געטון די חבורה, דאס איז געווען געניאל, נישט דורכגעטראכט, נאר דאס איז א מין דיאלעקטיק אין אונזער אין אונזער לעבן, זיי האבן געזוכט אן אנשפאר אין דער טראדיציע. עפעס וואס זיי זאלן קענען איבערפארמירן אין זייער, לאמיר זאגן אין אונזער, אייגן גייסט. LSD, נו, LSD, וואס איז LSD? מיסטיציזם. חסידות איז מיסטישקייט, איז מקובלים. האבן מיר געפונען אן אנהאלט אין חסידות, אזוי ווי מיר האבן דאס פארשטאנען, אז זיי זענען אלע ארומגעגאנגען און געטאנצט, און מיר האבן אויך געזאגט אז דער בעל שם טוב האט גערייכערט נישט קיין נארמאלע זאכן אין זיין לולקע, דאס איז נישט מעגליך אז דאס זאל זיין סתם אזוי, מען באטאנט די לולקע ווייל די לולקע מיינט עפעס, האבן מיר שוין אן אסמכתא פון שבחי הבעש"ט אז דאס וואס מיר טוען איז ריכטיג, איז דאס איינמאל אוועק, ס'איז מיסטיש, ס'איז יענער וועלטיש. מיט SDS איז געווען אביסל שווערער ווייל סוף כל סוף די חסידים זענען נישט געווען אזוי פאליטיש באוואוסטזיניג האבן מיר געפונען העשל, העשל איז געווען אונזער אנשפאר, אזוי ווי העשל איז געווען א לערער פון חסידות און העשל האט דעמאנסטרירט איז ער געווען דער די רייע, און מיר האבן געזונגען לידער, און מיר האבן אנטדעקט חסידות פונדאסניי, און אזוי און צולעצט נחמן בראסלאווער, דאס איז געווען דאס געניאלסטע. פארוואס האבן מיר זיך אנגעכאפט אין נחמן בראסלאווער? ווייל דאס זענען טויטע חסידים, זיי האבן נישט קיין לעבעדיגן צדיק. ווען מיר וואלטן געזאגט אז מיר זענען לובאוויטשער, וואלטן די אמת'ע לובאוויטשער געקומען און אונז פארשטיינערט. די סאטמארער וואלטן פארברענט דעם בנין. אבער ווער קען האבן צו אונז טענות אז מיר זאגן אז מיר זענען ברסלב'ער? יעדער איד קען זיין א ברסלב'ער. דאס איז שאפערישער פארראט. דאס אויפן אויבן אויף זעט עס אויס כשר און אזוי טראדיציאנעל וואס מער טראדיציאנעל קען גארנישט געמאלט זיין. מען זיצט, מען וואס? מען דאווענט, מען לערנט, מען פראוועט שלש סעודות. אבער דער גאנצער באדן איז א פרעמדער, דער גאנצער אימפולס צו אנטדעקן חסידות קומט פון דער פרעמד, און דאס איז פרץ, דאס איז די אידישע קולטור, און איך זע דאס ווען איך, די מאדערנע אידישע קולטור איז געבויט אויף דער דאזיגער דיאלעקטיק. איז מיט דאס האב איך געוואלט באווייזן אז פרץ איז זיין וועג צוריק צו חסידות און צו דער פאלקסטימליכער מעשה איז אזא פארפלאנטערטער אזא זיגזאגישער ווייל עס איז געקומען דורך א מין שאפערישן פארראט ער האט גאנץ גוט געוואוסט אז זיין חסידות איז נישט קיין חסידות נאר אין נאמען פון קיום פון המשך פון שאפערישקייט האט ער זיך דאס דערלויבט.

גוט, גוט. כ'דאנק אייך פאר דער באמערקונג. גוט, איין לעצטע פראגע.

דאס איז א דווקא ניין ווייל זיי זענען פונקט דער היפך, באנטשע איז אן אנטי העלד און גימפל דארף באטראכט ווערן ווי א פאזיטיווער העלד, אויך זייער צווייטייטשיג, קאמפליצירט, זייער רייך, אפשר אין א געוויסן זין איז דא א המשך פון אזעלכע העלדן. אבער אין א גרויסער מאס האט באשעוויס גענומען גאנצע שטיקער פרץ און זיי איבערגעשאפט, און דאס איז א טעמע פאר זיך.
דוד, מיר זענען דיר באמת דאנקבאר פאר אן אויסערגעווענליכער אינטערעסאנטער און באלערנדער לעקציע. דו האָסט מיט דײַן איבערגעגעבנקײט צו דער ייִדישער ליטעראַטור און צו דײַן טראַדיציע פֿאַר אונדז באַנײַט פּרצן און אונדז אינספּירירט אים װידער צו לײענען און אים לײענענדיק, זיך אַלײן צו באַנײַען. אַ דאַנק דיר, דוד, נאָך אַ מאָל.